האט ער זיך געווינדערט תמה ואמר מי יוכל לכבוש את כולם שטייט ווייטער אלה תולדות יעקב יוסף ווי שטייט והיה בית יעקב אש בית יוסף להבה בית עשו לקש ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם. יעצט אזוי זעהט אויס פון די רשי פונעם מדרש אז דעם פשתן די פחמי דארף עס נישט האבן, אז נישט איז א קונץ צו פארברענען א זאך וואס איך דארף דאך עס האבן, פשתן איז פלאקס וואס מען קען מיט דעם מאכן אסאך זאכן, בגדים, דאס זעהט אויס אז דער פחמי ער דארף עס נישט האבן, פאר אים איז דאס ווי מען זאגט שטייט אים אין וועג, ווינדערט ער זיך וואס ווי אזוי זאל איך עס קענען ווייטער נישט איין פונק וועט ארויסגיין פון דיר וועט עס פארברענען די זעלבע זאך יעקב אבינו האט געזען אזויפיל אלופים פון עשיו געוויינט האט ער זיך שוין מיט זיי א עצה געבן וואס הייסט פאר א צדיק איין ניצוץ פון יוסף וועט אלס פארברענען. אויב א מענטש האט אן א שיעור צרות, אז אלע אלופי עשו פארנעמען זיך אויף אים, און ס'קוקט אויס דאס איז דאס, איך וועל שוין מער זיי נישט קענען קיין עצה געבן. איז א ניצוץ אחד של יוסף, פארברענט אלדינג. יוסף גייט ארויף אויף תיקון הברית, און מיר וויסן די ספירות אז יוסף איז יסוד.

אבער אסאך מאל איז שוין צו טיף. דער רבי זאגט אין ספר המידות, הבורח מן הצרה פיקח. איינער זעט א צרה, און ער אנטלויפט פון די צרה. דאס איז א קלוגער מענטש וואס מוזסטו אריינגיין טאקע אין א צרה, גיי ארויס, זעסט א צרה, אנטלויף. אבער אסאך מאל איז זיך א מענטש גורם אליין א צרה מיט דעם וואס ער איז זיך צופיל מבלבל, צופיל ער לייגט אריין דעם קאפ אין דעם. צו וואס דאס איז נישט קיין כלל וואס איז דאך דא א כלל וואס דא א פרט עס איז דא א כלל ווידעראום א כלל וואס איז דא אין כלל איז נישט דא אין פרט נישט דא אין פרט איז דא אין כלל וואס איז דא אין כלל איז ווידעראום דא אין פרט. אין מציאות דארף מען זייער אכטונג געבן, מציאות דארף מען אכטונג געבן אז ווען מען זעט א צרה דארף מען זען גלייך באצייטן צו כאפן נישט לאזן צופיל ווייל איינמאל אז ס'גייט שוין איז ביטער דארף מען גלייך כאפן און צרה בצרה זאל מען עס כאפן, אבער על פי רוב פון וואנעט נעמט זיך די אלע צרות? זאגט דער רבי אין ליקוטי מוהר"ן חלק א', סימן ב', דאס איז די עננין דמסבין על עינא, אזעלכע וואלקענעס, מחשבות זרות, איז עס מסבב דער מח פון מענטש, און דער מענטש מיינט נעבעך עס, איז די אלע פסולת וואס איז דא אין מענטשן אין מח, און ס'קוקט אים אויס ס'איז עק וועלט, כ'האב אזויפיל געזינדיגט און כ'ווייס נישט וואס ס'וועט דא זיין, דעסטוועגן ניצוץ אחד של יוסף, איין געדאנק, דער מענטש רייסט זיך אוועק אנשטאט צו טראכטן נארישקייטן טראכט ער א גוטן געדאנק, א הייליגן געדאנק, הייבט אן צו טראכטן פון אייבערשטן.

ער מוז זיין אזוי בטל צום אייבערשטן, כ'האב נישט נאר דעם אייבערשטן. יעצט ווען א מענטש גייט ארום מיט דעם געדאנק, כ'האב נישט נאר דעם אייבערשטן, איז די העכסטע, דאס איז די העכסטע מדריגה. מ'האט געפרעגט אמאל דעם רעבן, פארוואס זיין זיידע בעל שם הקדוש האט געמאכט אזא עסק מיט אדלען, ס'איז דא בריוו פון בעל שם טוב'ס וואס איז ריין, אסאך בריוו איז הייסט ער די תלמידים און בפרט ר' נחמן הארדענקער דעם רעבינ'ס זיידע אז ער איז געווען אינטערוועגס די בעל שם הקדוש האט ער געשיקט בריוו שרייבט ער אלץ אז ביתי אדל ביתי אדל זאל גיין בעטן מיין טאכטער אדל זי האט דארטן אינעם

דאס איז געווען א חידוש, אפילו א מענטש גייט ארום דעם גאנצן טאג נאר בענקעניש צום באשעפער, נאר טראכטן פון באשעפער, דאס איז שוין א מורא'דיגע חידוש, א מענטש ווערט א מרכבה פאר די שכינה, ער איז נישט מסיח דעת, ביים רעבן איז געווען דער עיקר די געדאנק, די הייליגע געדאנק, א מענטש זאל היטן דעם געדאנק, ווארום אז א מענטש האט א הייליגן געדאנק איז שוין אלעס הייליג.